זאגט די גמרא אין מסכת שבת דף כ ה עמוד ב', האלט מען אונז דריי שורות פון אונטן, תניא ר' שמעון בר לוז ז ל אומר. די שיעור היינט איז לעילוי נשמת ר' ברוך אהרן בן ר' יעקב און לעילוי נשמת ר' ישראל בן ר' אליעזר. זאגט די גמרא, תניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, ר' שמעון בר לוז ז ל אומר, אין מדליקין בצרי די גמרא איז ממשיך וואס מ'האט אנגעפאנגען אנפאנג פרק, ס'דא געוויסע סארטן אויל'ס וואס מ'קען נוצן אנצוצינדן א לעכט וואס חזל האבן נישט געוואלט מ'זאל אנצינדן אין ערב שבת מיט דעם, זאגט די גמרא רבי שמעון בן אלעזר האט געהאלטן אז מ'טאר נישט אנצינדן מיט צרי, מאי טעמא, אמר רבה מתוך שריחו נודף, צרי איז פון די זאכן וואס איז דא פון די י א סממני הקטורת, עס האט זייער א גוטע שמעק. ס'איז איינע פון די זאכן וואס מ'לייגט אריין אין די שמן אפרסמון, ווי אונז גיימיר שוין זען, האט רבי שמואל געזאגט אז מ'טאר נישט אנצינדן מיט דעם, פארוואס אמר רבה מתוך שריחו נודף, ווייל ס'האט זייער א גוטע שמעק, גזירה, האב איך מורא געהאט שמא יסתפק ממנו, אפשר אינמיטן שבת וועט ער צוגיין און אראפנעמען אביסל אויל, ווייל ס'האט אזא געשמאקע שמעק. און וואס איז די פראבלעם אז מ'נעמט אראפ אויל? ברענגט רש י צו, אז עס שטייט אין די ברייתא, אין תוספתא ווערט געברענגט אז איינער וואס נעמט אראפ שמן, פון א לעכט וואס ברענט איז מען חייב אלץ מכבה. אמר ליה אביי, האט אביי געפרעגט פון רבה'ן, גייען מיר אונז ארויף צו דף כ ו עמוד א', לימא מר. וואלסט געדארפט זאגן ס'איז דא נאך א פראבלעם מפני שהוא עף, וויבאלד ס'פארשפרייט זיך און ס'קען זיך אנשטעקן אין די ווענט פון די הויז און ס'קען רחמנא לצלן אפברענען די הויז. וואס תוס' לייגט שוין צו אז לויט די טעם וואלט לכאורה אויך געווען א פראבלעם צו צינדן דערמיט אינמיטן די וואך. ענפערט די גמרא, חדא ועוד קאמר. ער מיינט טאקע צו זאגן ס'דא נאך א טעם אויסער די געווענליכע טעם אז ס'קען אפברענען די הויז, חדא מפני שהוא עף, ס'קען זיך אנכאפן. ועוד. און נאך א פראבלעם איז דא גזירה שמא יסתפק ממנו איך האב מורא ווייל ס'האט א גוטע ריח וועט ער קומען אראפנעמען פון די אויל. דערציילט די גמרא זייער אינטערעסאנטע מעשה. ההיא חמתא, ס'איז געווען א שוויגער דהוה סניא לה לכלתה זי האט פיינט געהאט איר שניר. אמרה לה, האט זי געהאט געזאגט פאר איר שניר זיל, איקשיט במשחא דאפרסמא, כ'מיין זאלסט דיך גיין אנשמירן מיט די שמן אפרסמון וואס האט זייער א געשמאקע ריח. אזלא איז זי געגאנגען, זי האט נעבעך געמיינט אז איר שוויגער מיינט איר גוטס און זי וויל זאל זיך אנשמירן מיט דעם אויל. איקשיט האט זי זיך באצירט מיט דעם אויל. כי אתת ווען זי איז צוריק געקומען צו איר שוויגער אמרה לה, האט די שוויגער ווייטער געזאגט, זיל, איתלי שרגא, יעצט קענסטו גיין אנצינדן די לעכט, קען זיין ס'איז געווען פרייטאג צונאכטס, מ'דארף צינדן לעכט. אזלא איז זי געגאנגען, איתלי שרגא, זי האט אנגעצינדן די לעכט. אינפח בה נורא האָט זיך אָנגעכאַפּט אין איר די די פֿלאַם, ואכלתה, און זי איז נעבעך פֿאַרברענט געװאָרן דאָרט אױפֿן פּלאַץ. אַזױ װי אונז האָבן פֿריִער געזען, אַז די אױל כאַפּט זיך זײער שנעל אָן, איז װײַל זי האָט געהאַט אָנגעשמירט די אױל, און זי איז געשטאַנען לעבן די פֿלאַם, זי האָט אָנגעצונדן די לעכט, און זי איז נעבעך געװאָרן פֿאַרברענט. זאָגט די גמרא װײַטער, שטײט אין פּסוק אין ירמיה, ומדלות הארץ, פֿון די אָרעמע,

אויפצוקלויבן די אפרסמון מעין גדי ועד רמתא, די פלאץ וואס מ'האט געפלעגט נעמען די זאכן פאר די שמן אפרסמון, יוגבים אלו ציידי חלזון די מענטשן וואס פלעגן פאנגען די חלזון מסולמות של צור ועד חיפה, איז די גמרא ברענגט עס אראפ דא ווייל מ'האט דערמאנט די שמן אפרסמון, ברענגט די גמרא אראפ צו מפרש זיין די פסוק וואס זיי פלעגן דאס טון. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא, אין מדליקין בטבל טמא בחול, מ'טאר נישט גיין אנצינדען אויל וואס איז טבל טמא, דאס הייסט עס איז נאך טבל מ'האט נאכנישט אראפגענומען פון דעם תרומות און מעשרות, ואין צריך לומר בשבת, זיכער נישט שבת, דאס הייסט נישט אין די וואכן און נישט אין שבת, כיוצא בו, נאך א הלכה, אין מדליקין בנפט לבן, מ'טאר זיך נישט באנוצן אנצוצינדן מיט נפט לבן בחול אינמיטן די וואך, ואין צריך לומר בשבת. איז די גמרא מסביר, בשלמא נפט לבן פארשטיי איך מפני שהוא עף, אזוי ווי אונז האבן פריער געזען, דאס איז א זאך וואס ס'כאפט זיך אן זייער שנעל, ס'איז א סכנה, ממילא זאל מען זיך נישט באנוצן מיט דעם אנצינדן א לעכט, נישט אינמיטן די וואך און נישט אין שבת, קיינמאל. אבל טבל טמא, טאמער אבער דו האסט טמא'נע טבל, מאי טעמא? פרעגט די גמרא, וואס איז די טעם אז מ'טאר זיך נישט באנוצן מיט דעם און פארברענען בשעת ס'איז נאך טבל? ענטפערט די גמרא, אמר קרא, ווייל אונז האמער א פסוק וואס מ'לערנט עס פון דעם ארויס. עס שטייט אין פסוק ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותי, אונז האמער שוין נעכטן געהאט אז מ'לערנט ארויס פון די פסוק תרומותי א לשון רבים צוויי סארטן תרומות, די פסוק מיינט אריינצולייגן אין די ווארט בשתי תרומות הכתוב מדבר, אחת תרומה טהורה ואחת תרומה טמאה, סיי די טהור'ע תרומה, און סיי די טמא'נע תרומה. יעצט די טהור'ע תרומה קען מען דאך געהעריג נוצן, מען געט עס פאר די כהן, און די כהן נוצט עס, ער קען עס עסן, ער קען הנאה האבן פון דעם, ווי אזוי ער וויל. טמא'נע תרומה אבער, אונז האמער שוין נעכטן געהאט מען זאל עס נישט געבן פאר די כהן, אבער טאמער די כהן האט עס, דארף ער עס פארברענען, און בשעת ער פארברענט עס, מעג ער הנאה האבן פון דעם. זאגט אבער די גמרא, אז מען שטעלט צאם די טהור'ע תרומה צו די טמא'נע תרומה. מה תרומה טהורה אין לך בה אלא משעת הרמה ואילך. דאס הייסט אז ווילאנג ס'איז נאך טבל, טאר מען עס נישט עסן, אפילו די כהן אויך נישט, מען דארף קודם מפריש זיין תרומות און מעשרות, און נאכדעם די חלק חולין איז חולין און די אנדערע חלק קען די כהן עסן, אבער ווילאנג ס'איז טבל איז אפילו די כהן טאר עס אויך נישט עסן. אף תרומה טמאה, די זעלבע זאך תרומה טמאה אין לך בה אלא משעת הרמה ואילך, אבער ווילאנג ס'איז נאך טבל איז די כהן טאר אויך נישט הנאה האבן פון דעם, קודם דארף מען אפשיידן, און הערשט נאכדעם קען די כהן זיך באנוצן מיט דעם, אזוי ווי אונז האבן נעכטן געהאט, אז תרומה טמאה מעג די כהן הנאה האבן פון דעם. זאגט די גמרא ווייטער גופא, אונז האבן פריער געהאט אין א ברייתא ר' שמעון בן אלעזר אומר אין מדליקין בצרי, מען טאר זיך נישט באנוצן מיט צינדן די לעכט אין צרי, וכן היה ר' שמעון בן אלעזר אומר צרי אינו אלא שרף מעצי הקטף, דאס איז א שרף אזא זאך וואס קומט ארויס פון די עצי הקטף. רבי ישמעאל אומר, רבי ישמעאל זאגט כל היוצא מן העץ אין מדליקין בו, לאו דווקא צרי, יעדע זאך וואס ס'קומט ארויס פון די עץ פון א בוים קען מען נישט נוצן צו צינדן אין דעם די נרות שבת. רבי ישמעאל בן ברוקה אומר, ער איז נאך מער מחמיר, אין מדליקין אלא ביוצא מן הפרי, דאס הייסט נישט נאר וואס ער לאזט נישט נוצן זאכן וואס קומען פון א עץ, נאר ס'מוז זיין א זאך וואס קומט ארויס פון א פרי, און לויט דעם גייט מען אפילו זיך נישט טארן באנוצן מיט שמן דגים וואס אונז האבן געהאט אז מען קען יא נוצן. רבי טרפון אומר, רבי טרפון איז דער מערסטע מחמיר, אזוי ווי אונז האבן שוין געהאט אין די משנה, אז רב טרפון זאגט, אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד, נישט דא קיין שום אנדערע אויל וואס מען קען נוצן. דערציילט די גמרא, נאכדעם וואס רב טרפון האט זיך דאס אנגערופן, עמד רבי יוחנן בן נורי על רגליו, רבי יוחנן בן נורי האט זיך אויפגעשטעלט אויף זיין פיס, ואמר, און ער האט געזאגט, דאס הייסט ער האט פארגעהאלטן פאר רב טרפון וואס רב טרפון האט געזאגט, אז מען קען זיך נאר באנוצן ממש מיט שמן זית צו צינדן די לעכט פון נרות חנוכה, האט ער געזאגט פאר רבי טרפון, מה יעשו אנשי בבל שאין להם אלא שומשמין, וואס ווילסטו די מענטשן וואס וואוינען אין בבל זאלן טון, וואס זיי האבן נישט קיין שמן זית, זעט זיך אויס ס'איז געווען א מאנגל פון זיתים, ס'איז נישט געווען צו באקומען זיתים דארטן, ס'איז נישט געווען קיין שמן זית אין בבל, די אויל וואס די מענטשן אין בבל האבן זיך באנוצט דעמאלטס איז געווען שמן שומשמין, סעסעמין אויל. האט ער ווייטער געפרעגט, ומה יעשו אנשי מדי שאין להם אלא שמן אגוזים, דארטן די סדר איז געווען די אויל וואס מען האט גענוצט איז געווען שמן אגוזים אויל וואס קומט פון נאטס פון ניסלעך, האט ער ווייטער געפרעגט, ומה יעשו אנשי אלכסנדריה, וואס זאלן טון די מענטשן וואס וואוינען אין אלכסנדריה אין מצרים, שאין להם אלא שמן צנונות, זיי האבן נאר די אויל וואס קומט פון צנון, ומה יעשו אנשי קפוטקיא, האט ער ווייטער געפרעגט, וואס טון די מענטשן וואס וואוינען אין די שטאט קפוטקיא, שאין להם לא כך ולא כך אלא נפט, זיי האבן נאר נאפט, דאס איז אזוי ווי ס'שטייט שוין אין די משנה, אלא. האט רבי יוחנן בן נורי געזאגט, אין לך אלא מה שאמרו חכמים, מען דארף נישט צולייגן צו דאס וואס אונז ווייסן און אונז האבן מקובל אז די חכמים האבן גע'אסר'ט, און זיי האבן געזאגט אין מדליקין, ומדליקין בשמן דגים ובעטרן מ'קען אבער יא צינדן מיט שמן דגים ובעטרן. רבי שמעון שזורי אומר, מדליקין בשמן פקועות, מ'קען יא צינדן מיט שמן פקועות, ובנפט און אויך מיט נאפט. סומכוס אומר, כל היוצא מן הבשר אין מדליקין בו. סיי וועלכע זאך וואס מען קען נוצן פאר אויל, טאמער ס'קומט ארויס פון א באשעפעניש קען מען עס נישט נוצן, אלא בשמן דגים. פרעגט די גמרא, סומכוס היינו תנא קמא, די לעצטע שיטה וואס אונז האבן יעצט געזען סומכוס איז לכאורה די זעלבע זאך ווי תנא קמא. איז רשי מסביר, תנא קמא דא מיינט רבי יוחנן בן נורי. פארוואס? ווייל רבי יוחנן בן נורי האט געזאגט אז אלע זאכן וואס די חכמים האבן גע'פסל'ט, די חכמים אין אונזער משנה, איז פסול. און דארטן ווערט אויך אויסגערעכנט חלב, דאס הייסט א זאך וואס קומט ארויס פון א באשעפעניש. ער האט אבער געזאגט אז אויל פון א פיש איז א אויסנאם. קומט אויס אז געווענליכע זאך וואס קומט ארויס פון א בשר איז אסור. מה שאין כן א פיש קען מען יא. איז לכאורה די זעלבע זאך ווי סומכוס האט אזוי געזאגט אז יעדע זאך היוצא מן הבשר אין מדליקין בו, און שמן דגים קען מען יא. פרעגט די גמרא וואס איז די חילוק פון סומכוס און תנא קמא. ענטפערט די גמרא, איכא בינייהו דרב ברונא אמר רב, זיי קריגן זיך נאכאמאל די זעלבע הלכה וואס אונז האבן געהאט שוין נעכטן אז ס'איז א מחלוקת, די הלכה וואס אונז האבן געהאט געזעהן עטליכע טעג צוריק אין א פאל וואס מ'לייגט אריין אביסל שמן זית אין א אויל וואס איז נישט גוט אדער אין חלב מהותך וואס אונז האבן געהאט געזעהן איז געווען א שאלה טאמער מ'קען איז דאס איז די הלכה פון רב ברונא וואס זיי קריגן זיך ולא מסיימי און ס'איז נישט קלאר ווער פון די האלט וואס צו סומכוס איז דער וואס האט מתיר געווען טאמער מ'לייגט אריין אביסל שמן זית אדער צו רבי יוחנן בן נורי איז דער וואס האלט אז מ'קען אין אזא פאל זאגט דאס איז די מחלוקת און ס'איז נישט קלאר ווער ס'האלט וואס. זאגט די גמרא ווייטער, פאנגט מען דא אן יעצט א נייע ענין. תניא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, ר' שמעון בן אלעזר אומר, כל היוצא מן העץ, יעדע זאך וואס ס'קומט ארויס פון א בוים, אין בו משום שלש על שלש, האט נישט די הלכה אז טאמער ס'איז גרויס דריי פינגערס ביי דריי פינגערס א שטיקל סחורה, וואס איז גרויס דריי פינגערס ביי דריי פינגערס, זאל עס מקבל זיין טומאה, און ממילא מסככין בו מעג מען עס ניצן פאר סכך, וויבאלד אונז האבן מיר א כלל אז סכך, פאר יום טוב סוכות ווען מ'האט א סוכה, ער וויל באדעקן די סוכה דארף עס זיין א זאך וואס איז גידולי קרקע אבער ס'טאר נישט זיין א זאך וואס איז מקבל טומאה. זאגט רבי שמעון בן אלעזר אז כל היוצא מן העץ איז נישט מקבל טומאה ממילא קען מען עס נוצן מסככין בו חוץ מן הפשתן פלאקס א זאך וואס ס'וואקסט דאס איז שוין יא מקבל טומאה אונז גיימער שוין זעהן מ'לערנט עס ארויס פון נגעים איז די אמת איז אונז גיימער שוין זעהן די המשך הגמרא ר' שמעון בן אלעזר האט געהאלטן אז נישט נאר יעדע זאך וואס ס'קומט ארויס פון די עץ איז נישט מקבל טומאה, נאר אפילו א זאך וואס איז נישט מן העץ, למשל א זאך וואס איז עזים, א זאך וואס ס'קומט ארויס א בגד וואס איז געמאכט פון א ציגעלע, גארנישט איז נישט מקבל טומאה, נאר צמר און פשתן וואס דאס שטייט ארויסגעשריבן ביי נגעים, ער כאפט אן אין זיינע ווערטער יוצא מן העץ, וויבאלד ער וויל זאגן אז מען קען עס נוצן פאר סכך, און א זאך כדי ס'זאל מען זאל קענען נוצן פאר סכך, מוז עס זיין א יוצא מן העץ ווייל ס'מוז זיין גידולי קרקע ווי אונז האבן פריער דערמאנט. על כל פנים, זאגט רבי שמעון בן אלעזר, אז א זאך וואס ס'וואקסט, אדער סיי וועלכע זאך איז נישט מקבל קיין טומאה, אויסער פשתן. אמר אביי, האט אביי געזאגט, גיי מיר יעצט ארויף צו דף כ"ו עמוד ב', ר' שמעון בן אלעזר, ותנא דבי רבי ישמעאל, אמרו דבר אחד. זאגט אביי, זאלסטו וויסן, דו האסט געטראפן יעצט א הלכה פון ר' שמעון בן אלעזר, זאלסטו וויסן אז דאס איז די זעלבע הלכה פון די תנא דבי רבי ישמעאל, אמרו דבר אחד זיי זאגן איין זאך, ר' שמעון בן אלעזר הא דאמרן, און תנא דבי רבי ישמעאל מאי, דתנא אונז האבן געלערנט דבי רבי ישמעאל, ס'איז געווען א ברייתא אין די בית מדרש פון רבי ישמעאל, האט מען געהאט געזאגט אין יענע ברייתא אזוי, הואיל ונאמרו בגדים בתורה סתם, שטייט אין די תורה עטליכע מאל אויסגערעכנט א זאך וואס גייט אן ביי א בגד, למשל טומאת שרצים, אדער טומאת מת, אדער שכבת זרע איז מטמא א בגד, די אלע פלעצער דערמאנט די תורה אז ס'איז דא אזא זאך ווי א בגד. ופרט לך הכתוב באחד מהן, ביי איינע פון די פלעצער ווי די תורה דערמאנט א בגד, איז די תורה מסביר וועלכע בגד מען רעדט, און דאס איז ביי נגעים, וואס דארטן שטייט צמר ופשתים, איז מה להלן, פונקט אזוי ווי דארטן ביי נגעים, די תורה איז שפעטער מסביר וועלכע בגד רעד איך, איך רעד פון א צמר ופשתים, אף כל, אויך די אלע אנדערע פלעצער ווי איך האב דערמאנט בגדים און כ'האב נישט געהאט געזאגט וועלכע סארט בגד איך רעד, כ'האב געזאגט אז א בגד איז מקבל טומאה, זאלסטו וויסן צמר ופשתים עס איז דווקא צמר ופשתים. זאגט אביי אז דו האסט יעצט געטראפן א ברייתא ווי רבי שמעון בן אלעזר וואס האט געזאגט אז כל היוצא מן העץ איז נישט מקבל קיין טומאה, פארוואס איז עס נישט מקבל קיין טומאה? מוז זיין אז ער גייט מיטן זעלבע מהלך ווי תנא דבי רבי ישמעאל אז אונז לערן מיר ארויס פון נגעים אז דווקא צמר ופשתים איז מקבל טומאה, ממילא האלט האט ער געזאגט אז כל היוצא מן העץ איז נישט מקבל קיין טומאה, און לויט דעם טאקע איז לאו דווקא כל היוצא מן העץ קיין שום זאך איז נישט מקבל טומאה, נאר צמר ופשתים. סאו דאס איז געווען שיטת אביי, און לויט אביי קומט אויס אז ר' שמעון בן אלעזר מיט תנא דבי ר' ישמעאל האלטן ממש די זעלבע זאך, און ס'איז נישט דא קיין טומאה נאר ביי צמר ופשתים, שאר בגדים איז בכלל נישט דא קיין טומאה, נישט ביי שלש על שלש וואס דאס איז דריי פינגערס אויף דריי פינגערס, און אויך נישט אפילו א גרעסערע בגד אויך נישט ווייל ס'איז נישט דא קיין שום טומאה ביי אנדערע בגדים. רבא אמר, רבא קריגט זיך אויף אביי, און רבא האלט שלשה על שלשה בשאר בגדים איכא בינייהו. רבא האלט אז ווייל איך זעה רבי שמעון בן אלעזר האט זיך אויסגעדרוקט אז כל היוצא מן העץ איז זאגט מען אז שלש על שלש איז נישט מקבל קיין טומאה, נאר דריי פינגערס ביי דריי פינגערס, דאס איז זייער א קליינע שטיקל סחורה, איז מדויק פון די ווערטער פון רבי שמעון בן אלעזר אז שלשה על שלשה וואס דאס איז דריי טפחים ביי דריי טפחים, איין טפח איז פיר פינגערס, סאו טאמער ס'איז א גרעסערע שטיקל סחורה דריי טפחים ביי דריי טפחים גייט יא מקבל זיין טומאה. און די גמרא גייט שוין שפעטער אונז גיימיר זעהן מארגן פון ווי לערנט מען ארויס די טומאה ביי שאר בגדים ווען ס'איז אביסל גרעסער. סאו זאגט רבא שלושה על שלושה בשאר בגדים איכא בינייהו. דרבי שמעון בן אלעזר אית ליה, ער האלט ס'איז יא דא טומאה אפילו בשאר בגדים טאמער ס'איז אביסל גרעסער ס'איז שלושה על שלושה. לתנא דבי רבי ישמעאל לית ליה אזוי ווי ער האט זיך אויסגעדרוקט קלאר אז ס'איז נאר דא טומאה ביי צמר ופשתים, מה שאין כן שאר בגדים איז בכלל נישט דא קיין טומאה. זאגט די גמרא דכולי עלמא מיהת, די מחלוקת פון רבא און אביי איז נאר ביי שאר בגדים, אביסל א גרעסערע שטיקל סחורה שלושה על שלושה, אבער לכולי עלמא שלש על שלש בצמר ופשתים איז מיטמא בנגעים. האלטן זיי ביי נגעים איז עס יא דא, וויבאלד איך זע אז זיי פילן פאר וויכטיג ארויסצוברענגען אז ביי שאר בגדים איז נישט דא אפילו שלש על שלש, איז משמע לכולי עלמא ביי נגעים איז עס יא דא אפילו א קליינע שטיקל סחורה. פון ווי לערן איך עס ארויס? למעשה די תורה דרוקט זיך אויס בגד ביי נגעים. פון ווי ווייס איך אז א קליין שטיקל סחורה איז אויך מקבל טומאה ביי נגעים? זאגט די גמרא, דתניא, האבן געלערנט אין א ברייתא, בגד, ס'שטייט אין פסוק ביי נגעים, והבגד כי יהיה בו נגע צרעת, אין לי אלא בגד וואלט איך געקענט מיינען אז ס'איז נאר דא שייך א טומאה ביי נגעים, אלא בגד, טאמער א זאך האט א שם בגד, מ'קען עס נוצן אנצוטון. שלש על שלש מנין? פון ווי ווייס איך אז א קליין שטיקל סחורה פון דריי פינגערס ביי דריי פינגערס איז אויך דא. טומאה, תלמוד לומר, לערן איך ארויס פון א פסוק והבגד, די ו' און די ה' איז איבעריג, און דאס קומט מרבה זיין אפילו שלש על שלש. פרעגט די גמרא, פון וואו ווייסטו אז די ריבו קומט מרבה זיין אפילו אזא קליין שטיקל סחורה פון שלש על שלש? ואימא, אפשר זאל איך זאגן, לרבות שלושה על שלושה אביסל א גרעסערע שטיקל סחורה, וואס איז אויך נישט קיין בגד, ממילא דארפסטו אויך האבן א ריבו, אפשר נאר אזא גרויסע סחורה בין איך מרבה פון די ו' און די ה'. ענטפערט די גמרא, אביסל א גרעסערע שטיקל סחורה שלושה על שלושה דארף איך נישט האבן די ו' און די ה', לאו קל וחומר הוא, האסט דאך א קל וחומר. השתא שתי וערב מטמא, מה דאך שתי וערב איז מטמא, ביי נגעים, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק שפעטער דארטן אין פרשת תזריע, שטייט שתי וערב, איז שלושה על שלושה מיבעיא? שתי וערב איז בכלל נישט קיין גרויסע שטיקל סחורה, ס'נאר א פאדעם, א שתי אדער א ערב, עס האט טאקע א געוויסע חשיבות, אבער וויבאלד איך זע אז א שתי וערב איז מטמא, מ'קען מאכן פון דעם א בגד, איז כל שכן א שלושה על שלושה, זאל אויך מטמא זיין. פרעגט די גמרא, דו האסט געטראפן א קל וחומר פון א שתי וערב, דארף איך לכאורה אויך צו קענען נוצן די קל וחומר ביי שלש על שלש אויכעט, הגם ס'נאר שלש על שלש, אבער עס לכאורה איז עס חשוב'ער פון שתי וערב, אי הכי שלש על שלש, אפילו ס'איז קליין, דריי פינגערס אויף דריי פינגערס, נמי ליתי בקל וחומר. אויב אזוי וואס דארפסטו האבן די ו' און די ה'? זאגט די גמרא אז ביסט נישט גערעכט, ווייל שלש על שלש איז גאר א שוואכע זאך, ס'האט נישט קיין חשיבות ביי יעדעם איינעם אפילו. זאגט די גמרא, אלא שלשה על שלשה, דחזו בין לעשירים בין לעניים. ס'איז א גרויסע שטיקל סחורה, און ס'איז חשוב סיי ביי די עשירים סיי ביי די עניים ווייל מ'קען עפעס מאכן דערפון. ממילא אתי בקל וחומר, לערן איך עס ארויס א קל וחומר פון שתי וערב. מה שאין כן שלש על שלש, וואס איז גאר א קליינע שטיקל סחורה, דריי פינגערס אויף דריי פינגערס, לעניים הוא דחזיין. פאר די ארימע מענטשן איז עס ראוי, זיי לייגן עס אוועק, זיי האפן עפעס צו קענען מאכן דערמיט, זיי קענען עפעס מאכן דערמיט, מה שאין כן לעשירים, די רייכע מענטשן, לא חזיין, פאר זיי איז עס נישט ראוי, ממילא לא אתי בקל וחומר. קען איך עס נישט ארויסלערנען פון די קל וחומר פון שתי וערב, דארף איך צוקומען צו די ו' און די ה', און די גמרא איז ממשיך טעמא דכתביה קרא פון די ו' און די ה' פון די והבגד מרבה צו זיין אז שלש על שלש איז אויך מקבל זיין טומאה, הא לא כתביה קרא, לא גמרינן בקל וחומר, וואלט איך נישט געהאט א קל וחומר. קומט אויס אזוי, האסט מיך געפרעגט פון וואו איך ווייס אז ביי נגעים איז מקבל טומאה סיי שלש על שלש און סיי שלושה על שלושה, זאגט די גמרא איך האב א קלארע מקור אויף יעדע זאך. שלושה על שלושה ביי נגעים לערן איך ארויס א קל וחומר פון שתי וערב, און שלש על שלש, די קליינע שטיקל סחורה, דריי פינגערס אויף דריי פינגערס, לערן איך ארויס פון והבגד. פרעגט די גמרא, ואימא זאל איך אפשר זאגן לרבות שלושה על שלושה בשאר בגדים, פרעגט די גמרא, וואס האסטו מיך געזאגט אז די והבגד קומט מרבה זיין שלש על שלש ביי צמר ופשתים? פרעגט די גמרא אפשר ניין אפשר לערנט מיך אויס דער ריבוי מרבה צו זיין שלושה על שלושה בשאר בגדים, און רש"י איז מסביר, ס'איז אביסל אינטערעסאנט די גמרא'ס הוה אמינא דא, אז די מקשן האלט אביסל אנדערש פון די הנחות וואס אונז האבן יעצט געזען, אונז האבן געהאט געלערנט די והבגד קומט מרבה זיין שלש על שלש ווייל מען קען עס נישט ארויסטענה'ן פון די קל וחומר, איז דער מקשן דא זאגט אז ניין אפשר די שלש על שלש ביי צמר ופשתים קען מען אויך ארויסטענה'ן פון די קל וחומר. ממילא פרעגט ער אפשר די והבגד די ריבוי קומט לאזן הערן אויף שלושה על שלושה בשאר בגדים, ענפערט די גמרא אמר קרא בגד צמר ופשתים דרשן איך בגד צמר ופשתים אין מידי אחרינא לא בשאר בגדים איז נישט דא קיין טומאה, פרעגט די גמרא ואימא כי אימעט משלש על שלש ווייסטו ווען די תורה איז ממעט אז דווקא ביי צמר ופשתים איז שייך טומאה? מה שאין כן ביי די אנדערע בגדים איז נישט דא קיין טומאה, ביי שלש על שלש וואס איז דאך גאר קליין, דריי פינגערס אויף דריי פינגערס, איז ווייל ס'איז גאר קליין, די עשירים למשל ווארפן עס אוועק, האט עס נישט אזא חשיבות, א חלק פון די מענטשן האבן עס נישט, פילן פאר וויכטיג בכלל עס אוועקצולייגן, ממילא איז נישט דא קיין טומאה, אבל שלשה על שלשה, מה שאין כן דריי טפחים, ביי דריי טפחים וואס איז אביסל גרעסער און ביי יעדעם איינעם האט עס א געוויסע חשיבות, אפשר אפילו בשאר בגדים בין איך מרבה פון די והבגד, ענטפערט די גמרא,

והבגד איז מרבה שלש על שלש, דאס הייסט די קליינע שטיקל דריי פינגערס ביי דריי פינגערס, און די קל וחומר פון שתי וערב איז מרבה שלושה על שלושה דריי טפחים ביי דריי טפחים. איז מען דארף דא אריינהאקן און זאגן א וויכטיגע מהרם, די מהרם איז דף כז עמוד א', אבער ס'איז זייער וויכטיג דא לפשוטו של הסוגיא, אונז האבן פריער געהאט א מחלוקת אביי און רבא אויב ס'איז דא א מחלוקת פון רבי שמעון בן אלעזר וואס אונז האבן געהאט געזען דף כו סוף עמוד א', מיט תנא דבי רבי ישמעאל וואס אונז האמיר געהאט געזעהן דא אנפאנג פון די עמוד. לויט אביי איז לכולי עלמא נישט דא קיין שום טומאה ביי שאר בגדים, סיי ביי שלש על שלש און סיי שלושה על שלושה. אביי שטימט זייער גוט וואס אונז האמיר יעצט געהאט. יעצט האמיר געזעהן צוויי מיעוטים, מ'איז ממעט, צמר ופשתים איז דא טומאה. אבער שאר בגדים איז נישט דא קיין טומאה. מה שאין כן, אונז האמיר געהאט געזעהן אנפאנג פון די עמוד, רבא קריגט זיך אויף אביי, און רבא האלט אז לויט רבי שמעון בן אלעזר אפילו בשאר בגדים איז יא דא א טומאה ביי שלושה על שלושה. און וויאזוי שטימט עס אונז לערנמיר יעצט אז ס'דא צוויי מיעוטים און מ'איז ממעט שאר בגדים אייביג פון טומאה, איז די מהרם מסביר, אז אפילו לויט רבא וואס האט געהאט געזאגט אז לויט ר' שמעון בן אלעזר איז יא דא א טומאה ביי שאר בגדים, ער שטימט אויך וואס אונז האבן יעצט געזעהן אז ס'איז דא צוויי מיעוטים ביי נגעים, און אין הכי נמי, לכולי עלמא גייט נישט זיין טומאת נגעים ביי שאר בגדים, דאס וואס רבא האט געהאט געזאגט אז לויט ר' שמעון בן אלעזר איז דא א טומאה ביי שלושה על שלושה, דאס איז ביי די אנדערע סארט טומאות, ביי טומאת שרצים, אזוי ווי אונז גיימיר שוין זעהן די גמרא איז ממשיך, אונז גיימיר מארגן זעהן, די גמרא איז ממשיך, ער לערנט ארויס פון אן אנדערע פסוק וואס שטייט ביי שרצים אז ס'איז יא דא טומאה ביי שלשה על שלשה. אונז וועמיר זיך דא אפשטעלן, די גמרא דא גייט אריין ביז טיף אין עמוד א', אונז וועמיר גיין מארגן ווייטער.